דינסטאג ברכה ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריעריגן שבת זאגט די הייליגע תורה משה רבינו בענטשט דא ווייטער די שבט לוי ברך השם חילו טייטשט די תרגום דער אייבערשטער זאל בענטשן זיין פארמעגן זאגן די מפרשים אז ס'זאל אריינקומען א ברכה אין זיין פארמעגן ער זאל נישט דארפן צופיל צייט אוועקגעבן צו ארבעטן פאר פרנסה, ער זאל האבן פריי די איבעריגע צייט אויסצולערנען די משפטים און די תורות פאר אידישע קינדער. נאך א פשט ברך השם חילו, דער אייבערשטער זאל בענטשן זיין מיליטער פון מענטשן, ס'זאל נישט אריינקומען אין זיי קיין מגיפה, טראצדעם וואס זיי דערנענטערן זיך צו די הייליגע כלים, זיי גייען אריין נאנט אין בית המקדש, קען חלילה אוועקפאלן פון זיי, זאלן זיי זיך האלטן. די חזל לערנען ארויס פון דא אז די עבודה פון די קטורת דאס מאכט רייך, איז דער ברך השם חילו איז א המשך וואס איז געשטאנען אין פריעריגן פסוק ישימו קטורה באפך, שטעלט זיך די חזל אפשר גייט עס ארויף אויכעט אויף וכליל על מזבחך אז יעדע קרבן מאכט רייך, זאג איך דאס איז נישט מסתבר אז יעדע קרבן מאכט רייך, ווען יא וואלטן אלע געווען רייך, נאר די קטורת, וואס דאס איז נישט געווען אזוי שכיח, דאס איז א עבודה וואס מאכט רייך, און אויף דעם גייט ארויף ברך השם חילו. פועל ידיו תרצה, די ווערק פון זיינע הענט זאלסטו באוויליגן, מחץ מתנים קמיו, זאלסט צוקלאפן די וואס שטייען אויף אקעגן שבט לוי, זיי ווילן מערער זיין אויף די כהונה. אדער די וואס קומען מלחמה האלטן מיט די חשמונאים, זאלסטו זיי געבן א גוטן זעץ אין די לענדן, זאלסט זיי אומווארפן ומשנאיו, אויכעט פאר זיינע פיינט זאלסטו קלאפן מיט אזא מין זעץ, אז זיי זאלן אראפפאלן מן יקומון, זיי זאלן זיך נישט קענען אויפהייבן דערפון. זאגט רש"י מחץ מתנים קמיו, מחץ קמיו מכת מתנים, זאלסט שלאגן זיינע אויפשטענדלער א קלאפ אין די לענדן, כענין שנאמר ומתניהם תמיד המעד, דער אייבערשטער זאל מאכן אז זיי זאלן זיך אויסגליטשן, וואס ווען א מענטש גליטשט זיך אויס כאפט ער א רוק אין די לענדן און ער קען זיך נישט אויפהייבן. ועל המעוררין על הכהונה אמר כן, דער פסוק איז געזאגט געווארן אקעגן די וואס זיי קומען קריגן אויף די כהונה. דבר אחר, נאך א פשט, ראה שעתידין חשמונאי ובניו להלחם עם היוונים, משה רבינו האט געזען אז חשמונאי מיט זיינע קינדער וואס זיי זענען געווען אין די צייטן פונעם צווייטן בית המקדש וועלן האבן מלחמות מיט די יוונים, והתפלל עליהם האט ער געדאווענט אויף זיי, לפי שהיו מיעוטים ווייל זיי זענען געווען ווייניג מענטשן, י"ב בני חשמונאי ואלעזר, ס'איז געווען צוועלף קינדער פון חשמונאי צוזאמען מיט די קינדער פון מתתיהו בן יוחנן כהן גדול און צוזאמען מיט אלעזר, ווי ס'שטייט אין מדרש אז מתתיהו האט געהאט דריי זין, און חשמונאי וואס ער איז געווען א פעטער פאר מתתיהו, ער האט געהאט זיבן זין, אינאיינעם די דריי מיט די זיבן מיט די צוויי טאטעס איז געוועזן צוועלף מענטשן, און זיי אליינס האבן אנגעהויבן א מלחמה אקעגן א יווני וואס ער איז געקומען אוועקכאפן א טאכטער פון מתתיהו כהן גדול וואס זי איז געוועזן א כלה צו א זון פון חשמונאי, און אלעזר האט זיך געשטארקט און גענומען א שווערד און אים געהארגעט, איז זיי זענען געוועזן כנגד כמה רבבות, צענדליגער טויזנטער פון די יוונים, לכך נאמר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, אויף דעם שטייט אז דער אייבערשטער זאל בענטשן די קליינע מיליטער זיינע,

זאגט דער פסוק לבנימין, אקעגן שבט בנימין, אמר האט משה רבינו געזאגט, ידיד השם, בנימין ווערט אנגערופן א פריינד כביכול פארן אייבערשטן, זאגט דער ספורנו, ווייל ס'שטייט אין די גמרא מסכת שבת, אז ער איז געווען פון דיע וואס האבן נישט געהאט קיין שום זינד, זיי זענען נאר געשטארבן צוליב די עצה פונעם נחש הקדמוני. ישכון לבטח עליו, ער וועט רוען פארזיכערט ווייל ער איז עליו נעבן די שכינה הקדושה, די שכינה האט כסדר גערוהט אין די חלק פון בנימין, חופף עליו כל היום, די שכינה האט באדעקט און באשיצט איבער אים אלע טעג, ובין כתפיו שכן, און ער האט גערוהט צווישן זיינע אקסלען. דער רמבן זאגט אז עס שטייט דא דריי לשונות פון רוען אין די חלק פון בנימין דאס גייט ארויף אויף די דריי בתי מקדשות, ישכון לבטח עליו גייט ארויף אויפן ערשטן בית המקדש וואס דארט איז געווען א שטארקע השראת השכינה, חופף עליו כל היום דאס איז אביסל א קלענערע השראת השכינה, עס איז נאר געווען אביסל פון די הייעך צוגעדעקט און באשיצט, עס איז נישט געווען די זעלבע השראת השכינה אזוי ווי ביים ערשטן בית המקדש. ובין כתפיו שכן, דאס גייט ארויף אויף לעתיד ביי די בית המקדש השלישי. פארוואס טאקע האט בנימין זוכה געווען אז די שכינה זאל כסדר זיין ביי זיין טייל? שטייט אין ספרי, וויבאלד אלע שבטים זענען געווען א שותף אין די מכירת יוסף, אויסער בנימין, אויכעט ווייל בנימין איז דער איינציגער פון די שבטים וואס ער איז נישט געבוירן אין חוץ לארץ נאר אין ארץ ישראל. זאגט רשי לבנימין אמר, לכאורה איז דאך שווער בנימין איז דאך געווען דער יונגסטער זון, וואס שטעלט מען אים דא אריין תיכף נאך שבט לוי? נאר לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנות ושל בנימין בבנין בית המקדש בחלקו סמכן זה לזה פאר דעם האט ער זיי נאנטגעשטעלט וסמך יוסף אחריו און ער האט נאנטגעשטעלט יוסף תיכף נאך בנימין שאף הוא משכן שילה היה בנוי בחלקו די משכן שילה איז געווען געבויט אין די טייל פון יוסף הצדיק שנאמר וימאס באוהל יוסף וגומר, אין יענע קאפיטל רעדט מען פון די משכן שילה. ולפי שבית עולמים חביב משילה, די בית המקדש איז געווען מער באליבט ווי די משכן שילה לכך הקדים בנימין ליוסף, טראצדעם וואס בנימין איז יונגער פון יוסף. חופף עליו מיינט, מכסה אותו ומגין עליו, ער דעקט אים צו און ער באשיצט אויף אים. כל היום מיינט לעולם, כאילו ס'וואלט געשטאנען כל הימים. משנבחר ירושלים, פון ווען ירושלים איז אויסגעוועלט געווארן, לא שרתה שכינה במקום אחר, האט די שכינה קיינמאל נישט גערוהט ערגעץ אנדערש. ובין כתפיו שכן, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי, אויף די העכסטע חלק פון שבט בנימין איז די בית המקדש געווען געבויט. אלא נאר שנמוך עשרים ושלש אמה מעין עיטם. באמת איז די עין עיטם געוועזן ממש די העכסטע פלאץ פון חלק בנימין, אבער מען האט נישט געבויט די בית המקדש דארטן, נאר מען האט עס גענידערט מיט דריי און צוואנציג איילן, ווי די גמרא זאגט אז ושם היה דעתו של דוד לבנותו כדאיתא בשחיטת קדשים, שטייט אין מסכת זבחים אז דוד המלך האט עס מתחילה יא געוואלט בויען דארטן ביי עין עיטם, אבער אמרי זיי האבן געזאגט נחתי ביה פורתא לאמיר דאס אביסל נידערן משום דכתיב ובין כתפיו שכן נישט אויפן קאפ נאר צווישן די אקסלען אין לך נאה בשור יותר מכתפיו אזוי ווי ביי א אקס איז נישט דא קיין שענערע חלק אויף זיין קערפער מער ווי די אקסלען אזוי איז אויך פאסיג אז די בית המקדש זאל ווערן געבויט צווישן די אקסלען וואס דאס איז אביסל אראפציר פון עין עיטם. זאגט דער תרגום, לבנימין אמר, רחימא דהשם, ישרי לרחצן עלוהי, יהא מגין עלוהי כל יומא ובארעיה תשרי שכינתא. זאגט דער פסוק וליוסף אמר, אקעגן שבט יוסף האט משה רבינו געזאגט, מבורכת השם ארצו, זיין לאנד איז סיי ווי געבענטשט, ס'איז א נאטירליכע געבענטשטע לאנד פונעם אייבערשטן, און דאך איז ער מתפלל אז ס'זאל ווייטער אנהאלטן און ס'זאל קומען צו אים ברכות ממגד שמים מטל.

אבער עס איז נישט געווען ביי קיין איינע פון די שבטים אזויפיל זאפטיגע גוטע פירות אזוי ווי ביי די חלק פון יוסף, שטייט אין די ראשונים דעם טעם, וויבאלד די ערד איז פארשאלטן געווארן צוליב די חטא פון אדם הראשון, וואס ער האט געזינדיגט מיט דעם וואס ער האט זיך געלאזט פארפירן פון זיין פרוי. און וויבאלד יוסף האט זיך נישט געלאזט פארפירן פון אשת פוטיפר, איז זיין לאנד געבענטשט געווארן מידה כנגד מידה, אז ס'זאל ארויסגעבן די בעסטע פירות. דער אור החיים הקדוש און כלי יקר זאגן דעם טעם, וויבאלד יוסף הצדיק איז געווען דער וואס האט געשפייזט אלע שבטים אין מצרים, ווי אזוי מיר זען באלד אין תהלים, אז דערפאר ווערט גאנץ כלל ישראל אנגערופן בני יעקב ויוסף, ווייל איינער שפייזט איינעם איז כאילו ער האט אים געבוירן, ממילא, מידה כנגד מידה האט דער אייבערשטער אים געשפייזט מיט גאר פיינע געשמאקע פירות. ממגד זאגט רש"י לשון עדנים ומתק, זיסע געשמאקע פירות, ומתהום, שהתהום עולה ומלחלח אותה מלמטה די אפגרונט קומט ארויף און ס'מאכט פייכט די ערד פון אונטן. אתה מוציא בכל השבטים, ברכתו של משה מעין ברכתו של יעקב. ביי אלע שבטים'ס ברכות דא אין די פרשה קען מען זען אז משה רבינו האט זיי געבענטשט

זאגט דער פסוק, וממגד, ער זאל אויך געבענטשט ווערן פון די זיסע פירות, תבואות שמש, תבואות וואס ווערן זיס דורך די זון וואס באקט דערויף, וממגד, גרש ירחים, און פון די זיסע פירות וואס זיי ווערן געצייטיגט דורך די לבנה, און ער זאגט ירחים א לשון רבים וויבאלד די לבנה באנייט זיך יעדן חודש, ווערט עס אנגערופן כאילו עס איז דא מערערע לבנות.

זאגט דער פסוק ומראש הררי קדם, און ער זאל האבן פון די זיסע פירות פון די חשובע בערג וואס זיי טוען צייטיגן די פרוכט פאר אלע אנדערע געגנטער, נאך א פשט אז די בערג זענען באשאפן געווארן פאר אלע אנדערע בערג, וממגד גבעות עולם, און פון די זיסקייט פון די בערג וואס געבן כסדר ארויס גוטע פירות. זאגט דער רש"י, ומראש הררי קדם, ומבורכת ס'איז געבענטשט מראשית בישול הפירות, פון אנהייב ווען די פירות ווערן געצייטיגט ווערט עס שוין געבענטשט, שהרריה מקדימין לבכר בישול פירותיהם, די בערג פון די נחלה פון יוסף הצדיק האבן געפעדערט צו צייטיגן זייערע פירות,

שטייט אין מלכים א' קאפיטל ח', ביום ההוא אין יענעם טאג וואס מען האט מחנך געווען דעם בית המקדש, קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית השם, האט דער קעניג שלמה געהייליגט די חצר אליינס וואס איז געוועזן פארנט פונעם בית המקדש, דאס הייסט די ערד פון די עזרה האט ער געהייליגט ס'זאל באקומען א קדושה פון די מזבח מען זאל קענען אויף דעם אליינס מקריב זיין קרבנות. כי עשה שם ווייל ער האט דארטן געמאכט את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם ווייל די קופערנע מזבח וואס איז געווען פארן אייבערשטן, און ס'מיינט נישט ממש א קופערנע מזבח, ווייל משה רבינו האט טאקע געמאכט א מזבח פון קופער, אבער שלמה האט עס געמאכט פון שטיינער. איז זאגט רש"י אז ער מיינט צו זאגן די מזבח אבנים וואס איז געווען אנשטאט די מזבח הנחושת וואס משה רבינו האט אויפגעשטעלט, קטן ס'איז געווען צו קליין מהכיל פון צו פארנעמען את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, דאס איז די שיטה פון ר' יודא אז די מזבח אליינס האט נישט געקענט פארנעמען אזויפיל קרבנות האט מען געדארפט הייליגן אויכעט די ערד פון די עזרה מקריב צו זיין דארטן קרבנות. האט רבי יוסי געפרעגט פון רבי יהודה, ס'קען נישט זיין אז דאס איז דער פשט, ווייל מה דאך די מזבח פון משה רבינו וואס איז געוועזן פינף אמות די לענג אויף פינף אמות די ברייט, און די פלאץ פון די מערכה אין צענטער איז געווען איין אמה אויף א אמה, ווייל די איבריגע אמות איז געוועזן פאר די קרנות און פאר די מקום הילוך רגלי הכהנים. האט שלמה המלך געקענט מקריב זיין אויף דעם אמה על אמה טויזנט קרבנות, איז כל שכן אז אויף דעם גרויסן מזבח וואס ער האט געבויט, וואס די מקום המערכה זאגט רש"י דא איז געוועזן פֿיר און צוואַנציק אמה אויף פֿיר און צוואַנציק אמה, וואס דאס קומט אויס פֿינף הונדערט זעקס און זיבעציק אמה, איז דאך זיכער אז מען וואלט געקענט דא מאכן אזויפיל קרבנות און ס'וואלט געהאט פלאץ. אדער ווי רש"י זאגט אין מסכת זבחים, דף נ"ט עמוד ב', א חשבון אז די מקום המערכה פון שלמה המלך'ס מזבח איז געווען צוואנציג אויף צוואנציג, און מ'האט געקענט דארטן מאכן פיר הונדערט טויזנט קרבנות, קען נישט זיין אז ס'איז געווען א מאנגל אין פלאץ אויף די מזבח, נאר דאס וואס ס'שטייט אז מ'האט געהייליגט דעם תוך החצר, זאגט רבי יוסי, פשוט אז מ'האט גענומען די מזבח אבנים און מ'האט עס באפעסטיגט אין די ערד פונעם חצר, מ'האט עס דארטן אראפגעשטעלט און קובע געווען, און מ'האט דארטן געמאכט די קרבנות, כי מזבח הנחושת גייט ארויף טאקע אויף משה רבינו'ס מזבח, אז דאס איז געוועזן צו קליין, ס'האט נישט געפאסט אין אזא שיינע גרויסע בית המקדש זאל מען נוצן אזא קליינע מזבח, פארדעם האט מען גענומען די נייע מזבח אבנים און מ'האט דאס אויפגעשטעלט און דאס געהייליגט.

זאגט דער פסוק ויעש שלמה בעת ההיא את החג, שלמה המלך האט דעמאלטס געמאכט א יום טוב פון חנוכת המזבח, ער רופט עס אן א יום טוב ווייל עס איז געוועזן נאנט צו די צייט פון סוכות, אדער ווייל מען האט געמאכט דעמאלטס אסאך קרבנות אזוי ווי א יום טוב, וכל ישראל עמו, אלע אידן זענען געווען מיט אים, קהל גדול א גרויסע פארזאמלונג, מלבוא חמת, פון דעם אויבערשטן שפיץ פון ארץ ישראל ווי מען קומט אן קיין חמת, וואס דאס איז ביי די צפונדיגע גרעניץ, עד נחל מצרים, דאס איז די אונטערשטע גרעניץ אויף דרום זייט פון ארץ ישראל, לפני ה' אלוקינו, אלע האבן זיך פארזאמלט פאר אונזער באשעפער, שבעת ימים, זיבן טעג איז געווען א יום טוב פון חנוכת המזבח, ושבעת ימים, און תיכף דערויף איז געוועזן זיבן טעג פון יום טוב סוכות, אינאיינעם איז עס געווען ארבעה עשר יום, און ווען ס'שטייט ווען נישט ארבעה עשר יום וואלט איך געזאגט אז ס'איז געווען זיבן טעג, גלייך נאך ראש השנה, און ס'האט זיך געענדיגט דארטן ח' תשרי, און נאכדעם האט מען געפאסט יום כיפור, און הערשט סוכות האט מען ווייטער געמאכט א יום טוב זיבן טעג. שטייט אבער ארבעה עשר יום אז די זיבן און זיבן זענען געווען נאכאנאנד, קומט אויס אז אויכעט אין יום כיפור האט מען מקריב געווען די אלע קרבנות און מען האט עס געגעסן, ווייל אין שמחה אלא בבשר, מען קען נישט סתם מקריב זיין און נישט אויפעסן. זאגט טאקע די גמרא אז יענעם יאר האבן די אידן נישט געפאסט יום כיפור, מען האט געמאכט א קל וחומר, מה דאך די חנוכת המזבח ביים משכן האט דוחה געווען דעם הארבן שבת, מען האט דעמאלטס געמאכט די קרבנות פון די נשיאים אויכעט דעם שבת, כל שכן אז ס'קען דוחה זיין יום כיפור, וואס דאס איז נאר כרת, ס'איז לייכטער ווי סקילה, און שפעטער מיר זעהן טאקע אין פסוק אז פון הימל האט מען מסכים געווען צו זיי, און ס'איז ארויסגעקומען א בת קול אז מ'האט זיי מוחל געווען אויף די עבירה אז זיי האבן געגעסן יום כיפור. זאגט די תרגום, ועבד שלמה בעדנא ההיא ית חגא וכל ישראל עמיה קהלא רב ממעלנא דחמת עד נחלא דמצרים קדם ה' אלקנא שבעא יומין חנוכת ביתא ושבעא יומין חגא ארבעת עשר יומין, זאגט דער פסוק ביום השמיני, אין דעם אכטן טאג פון יום טוב סוכות, שמיני עצרת, שילח את העם, האט ער געזעגנט דעם פאלק, זיי זענען נאכנישט דעמאלטס אוועק געגאנגען, ווייל יום טוב האט מען נישט געקענט אוועק גיין פון ירושלים, נאר דעמאלטס האט מען זיך די ערשטע מאל געזעגנט, און ווי ס'שטייט אין דברי הימים אז א טאג דערויף, כ"ג תשרי, זענען זיי נאכאמאל געקומען און זיך געזעגנט, פאר זיי זענען טאקע ארויס געגאנגען אויפן וועג. ויברכו את המלך, אלע האבן געבענטשט דעם קעניג, וילכו זענען אהיים געגאנגען א טאג דערויף לאהליהם צו זייערע געצעלטן שמחים פרייליך וטובי לב און מיט גוטע הערצער, על כל הטובה אויף די אלע גוטס אשר עשה השם לדוד עבדו וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט זיין קנעכט דוד המלך, וואס ער האט אים געהאט צוגעזאגט אז זיין זון וועט אויפבויען די בית המקדש און אז אין זיינע טעג וועט זיין פרידנס צייטן, ער וועט נישט האבן קיין שום מלחמות מיט קיינעם, און ס'איז טאקע מקוים געווארן, ולישראל עמו, און אויכעט די אלע גוטס וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט זיין פאלק ישראל, אז ער האט געמאכט רוען זיין שכינה צווישן זיי. חזל זאגן לדוד עבדו אז דער אייבערשטער האט געוויזן אז ער האט אים מוחל געווען די חטא פון בת שבע, ווייל ווען שלמה האט געוואלט אריינטראגן די ארון אין קדשי קדשים האבן זיך די טויערן פארשלאסן, און ער האט פרובירט, ער האט געזאגט שאו שערים ראשיכם, ס'האט זיך נישט אויפגעמאכט, ביז ער האט געזאגט אז דער אייבערשטער זאל געדענקען די חסדים פון דוד המלך, און דעמאלטס האט זיך עס אויפגעמאכט צו ווייזן אז מ'האט אים מוחל געווען דעם זינד. ולישראל עמו ווייל ס'איז ארויסגעקומען א בת קול, אלע זענט עטס פארגעברייט לחיי העולם הבא, האבן זיי פון דעם פארשטאנען אז מ'איז צופרידן פון דעם פאקט,

ויהי ככלות שלמה לבנות את בית ה' ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, עס איז געווען ווען שלמה האט געענדיגט בויען דעם שטוב פונעם אייבערשטן און די שטוב פונעם קעניג, און אלע גליסטענישן פון שלמה וואס ער האט געוואלט מאכן, זאגט דער תרגום, והוה כד שיצי שלמה למבני ית בית מקדשא דה' וית בית מלכא וית כל רעות שלמה דאתרעי למעבד, ביז דא גייט די הפטרה פון שמיני עצרת, און ער לייגט צו נאך איין פסוק, וירא השם אל שלמה שנית האט זיך דער אייבערשטער נאכאמאל באוויזן צו שלמה, כאשר נראה אליו בגבעון אזוי ווי ער האט זיך שוין באוויזן צו אים פריער אין די שטאט גבעון, און א פסוק דערויף שטייט אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט, איך נעם טאקע אן דיין געבעט, און והיו עיני ולבי שם אין בית המקדש כל הימים. זאגט דער תרגום, ואתגלי השם לשלמה תנינות כמא דאתגלי ליה בגבעון. שטייט אין תהלים קאפיטל ע"ז, גאלת בזרוע עמך, דו האסט אויסגעלייזט דיין פאלק פון מצרים מיט א שטארקן ארעם, ס'איז צוגעגאנגען מיט אותות ומופתים, און נישט אז די גוים האבן מסכים געווען דערצו, ס'איז געווען געצווינגענערהייט על אפם ועל חמתם, בני יעקב ויוסף סלה, האסטו פון דארט אויסגעלייזט די קינדער פון יעקב, וואס זיי ווערן אויכעט אנגערופן די קינדער פון יוסף, ווייל יוסף איז געווען דער וואס ער האט זיי געשפייזט, און בכלל די גאנצע ירידה קיין מצרים איז דאך נאר צושטאנד געקומען וועגן מכירת יוסף, און די גאולה איז געקומען צוליב די זכות פון יעקב און די זכות פון יוסף, האסטו זיי אויסגעלייזט סלה אויף אייביג. זאגט דער תרגום, פרקתא בגבורת אדרעך עמך בניא דאוליד יעקב וזן יוסף לעלמין.

זאגט דער פסוק זורמו מים עבות, די וואלקענעס וואס זענען געווען דארטן האבן געשטראמט מיט וואסער, עס האט זיך געגאסן וואסער בשעת קריעת ים סוף אויף די מצריים זיי צו פארטומלען, קול נתנו שחקים, די הימלען האבן געגעבן א גערודער, עס איז געוועזן שטארקע דונערן, אף חצציך יתהלכו, אויך דיינע פיילן זענען געגאנגען, דאס מיינט די בליצן, עס איז געווען דונערן און בליצן מיט רעגענעס צו פארטומלען די מצריים.

די קול פון דיין דונער איז געוועזן אזוי ווי א ראד וואס האט באטראפן די מצריים דארט ביים ים, נאך א פשט, ס'האט טאקע באטראפן די רעדלעך פון זייערע רייטוועגענער, און דאס האט אפגעטון די רעדלעך פונעם רייטוואגן, האירו ברקים תבל, די בליצן האבן אויפגעלאכטן די גאנצע וועלט, רגזה ותרעש הארץ, די גאנצע וועלט האט דעמאלט אויפגעשטורעמט און אויפגעציטערט,

און דיין וועג איז געווען אין די פילע וואסערן, ס'שטייט ושבילך מיט א י' כאילו ס'וואלט געשטאנען ושביליך וואס דאס איז א לשון רבים, זאגט די רד"ק, ווייל ס'שטייט דאך לגוזר ים סוף לגזרים, ס'האט זיך צעשניטן אויף צוועלף טיילן. אבער תיכף דערויף ועקבותיך לא נודעו,

זאגט די משנה מסכת נדרים פרק ג', ארבעה נדרים התירו חכמים, עס איז דא פיר סארטן נדרים וואס די חכמים האבן דאס אינגאנצן מתיר געווען, מען דארף זיך אפילו נישט שואל זיין און מתיר נדר זיין דערויף, נדרי זרוזין, א מענטש וואס וויל צופלייסן איינעם, ונדרי הבאי, ער רעדט סתם נארישקייטן גוזמאות, ונדרי שגגות, וואס ער איז נישט געווען געהעריג ביים וויסן, ונדרי אונסים, ער איז געווען געצווינגען עובר צו זיין דערויף. אין די קומענדיגע משניות גייט ער מסביר זיין יעדע איינע פון די זאכן, ער הייבט אן, נדרי זרוזין כיצד, היה מוכר חפץ, א מענטש האט עפעס פארקויפט, ואמר, מאכט ער אזא מין נדר, קונם, דער ברויט זאל זיין אויף מיר אזוי ווי א קרבן, שאיני פוחת לך מן הסלע, איך גיי נישט נידערן די פרייז פון א גאנצע סלע. והלה אומר, דער קונד, רופט זיך אויכעט אָן, קונם, אַ ברויט זאָל זיין אויף מיר אַזוי ווי אַ קרבן, שאיני מוסיף לך על השקל, איך גיי דיר נישט באַצאָלן מער ווי אַ שקל, וואָס דאָס איז אַ האַלבע סלע. די אמת איז, אַז שניהן רוצין בשלושה דינרים, ביידע ווילן באַקומען דאָ און באַצאָלן דאָ דריי דינר, וואָס דאָס איז דריי פערטל פון אַ סלע. און דער מוכר האט נאר געזאגט אזא מין לשון פון א נדר כדי ער זאל צופלייסן יענעם אז יענער זאל מסכים זיין צו באצאלן אביסל מער ווי א שקל, ער זאל באצאלן איין דינר מער, און דער קונה וואס ער האט געמאכט א קונם אז ער גייט נישט באצאלן מער ווי א שקל האט עס אויכעט נישט געמיינט ערנסט, ער האט באמת מסכים געווען צו באצאלן די דריי דינר, ער האט נאר געוואלט אז דער מוכר זאל נישט בלייבן מיט זיין שטעלונג אז ער גייט נישט אראפלאזן די פרייז פון א סלע. דערפאר איז דאס נישט קיין נדר. הגם דברים שבלב אינם דברים, וואס גייט מיך אן וואס ער האט געטראכט בשעת מעשה, למעשה האט ער דאך מיטן מויל ארויסגעזאגט א לשון פון א נדר. זאגט די ברטנורא, ס'איז דא אבער דא א הוכחה אז ער מיינט עס נישט ערנסט, ווייל דאס איז די געווענליכע סדר פון פארקויפער און קויפער אז זיי טוען מאכן אזעלכע סארט נדרים און זיי מיינען עס נישט ערנסט, אין אזא מין פאל זאגט מען אז דברים שבלב זענען יא דברים און מען רעכנט זיך מיט דעם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ס'איז דא נאך א משל פון נדרי זרוזין, אף הרוצה להדיר את חברו שיאכל אצלו, איינער וויל אז דער חבר זאל עסן ביי אים, מאכט ער א נדר אז אויב דער חבר קומט נישט עסן ביי אים, וועט ער נישט מעגן הנאה האבן פון זיינע פארמעגנס. אין אזא מין פאל, אפילו דער חבר וועט למעשה נישט אנקומען, וועט ער נישט זיין אסור הנאה צו האבן פון אים, ווייל ער האט אים נאר געוואלט צופלייסן אז ער זאל קומען. דארף מען דא אריינלייגן נאך ווערטער אין די משנה, אויב א מענטש וויל אז זיינע נדרים זאלן נישט חל זיין, שטעלט ער זיך אראפ איין מאל א יאר ראש השנה צו ווען אומר און ער זאגט כל נדר שאני עתיד לידור יעדע נדר וואס איך גיי מאכן הוא בטל איך בין עס יעצט מבטל אז ס'זאל נישט חל זיין ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר ער מוז געדענקען בשעת ער מאכט שפעטער דעם נדר אז ער האט געמאכט דעם תנאי צו צושטערן דעם נדר און נאר אויב ער געדענקט דעם תנאי בשעת די נדר דעמאלטס איז די נדר נישט חל. משנה בית, נדרי הבאי, גייט ער מסביר זיין וואס דאס מיינט אז א נדר פון א לשון פון א גוזמא איז נישט קיין גוטע נדר. אמר אויב איינער זאגט קונם די ברויט זאל זיין אויף מיר ווי א קרבן, אם לא ראיתי בדרך הזה כיוצאי מצרים, אויב איך האב נישט געזען אויף דעם וועג אזויפיל מענטשן ווי די זעקס הונדערט טויזנט אידן וואס זענען ארויס פון מצרים, אדער אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, אויב איך האב נישט געזען א שלאנג וואס איז געווען אזוי געפלעקט אזוי ווי די באלקן פונעם פרעס ווי מען פרעסט די איילבירטן, וואס איז נישט מעגליך אזא מין שלאנג, און ס'איז נישט מעגליך אז ער זאל האבן געזען זעקס הונדערט טויזנט מענטשן, נאר וואס דען, ס'איז די סדר פון א מענטש אז ווען ער זעט אסאך מענטשן ווערט ער אזוי איבערראשט און ער מאכט אזא גוזמא און ער לאט ארויס פון זיין מויל א נדר אז ער האט געזען מענטשן כיוצאי מצרים, און אויב ער האט געזען א שלאנג מיט עפעס פלעקן, געט ער א זאג א גוזמא אז ס'איז געווען אזוי פארפלעקט כקורת בית הבד, אבער יעדער ווייסט אז ער מיינט נישט באמת צו אסר'ן די ברויט אויף זיך, ווען ער וויל ווען אסר'ן די ברויט אויף זיך וואלט ער געמאכט א נדר אויפן ברויט אן קיין שום ווערטער וואס ער לייגט צו פון יוצאי מצרים מיט קורת בית הבד, אלא מאי ער וויל נאר באפעסטיגן די גוזמא אז ער האט געזען אסאך מענטשן, אדער דעם פארפלעקטן שלאנג, און אזא מין נדר איז נישט חל. נדרי שגגות, וואס הייסט א נדר וואס דער מענטש איז א שוגג הייסט נישט קיין נדר און מען דארף עס נישט מתיר נדר זיין, אם אכלתי ואם שתיתי, ער זאגט אז די ברויט זאל זיין אסור אויף אים אויב ער האט היינט געגעסן אדער געטרינקען, ונזכר שאכל ושתה, בשעת מעשה האט ער נישט געדענקט אז ער האט געגעסן און געטרינקען, ער האט זיך נאכדעם דערמאנט אז יא, ער האט יא געגעסן און יא געטרינקען, אזא מין נדר איז נישט חל. אדער ער זאגט אז די ברויט זאל זיין אסור אויף אים, שאני אוכל ושאני שותה, אויב ער גייט עפעס עסן אדער טרינקען, ושכח ואכל ושתה, ער האט פארגעסן פון דעם גאנצן נדר, און האט זיך גענומען עסן און טרינקען, און וויבאלד, בשעת ווען דער נדר איז חל, דאס הייסט בשעת ער עסט און ער טרינקט, האט ער נישט געדענקט פון דעם גאנצן נדר, הייסט דאס א נדר פון א שוגג און ס'איז נישט חל. די זעלבע זאך אמר, קונם אשתי נהנית לי, ער מאכט א נדר אז זיין פרוי זאל נישט מעגן הנאה האבן פון אים, אויף אזא מין אופן וואס ער איז נישט משועבד פאר איר, ווייל, שגנבה את כיסי, זי האָט געגנבֿעט מײַן בײַטל געלט, ושהכּתה את בני, זי האָט געשלאָגן מײַן זון. ונודע, ס'שטעלט זיך אַרױס, מע װערט געװאָר, שלא הכּתו, זי האָט אים נישט געשלאָגן, ונודע שלא גנבֿתו, זי האָט בכלל נישט געגנבֿעט דאָס בײַטל, ממילא איז ער געװען אַ שוגג, און דער נדר איז נישט חל. נאָך אַ פֿאַל, ראה אותן אוכלים תאנים, ער זעט מענטשן עסן פֿײַגן פֿון זײַן פֿעלד, ואמר, הרי עליכם קרבן, די פֿײַגן זאָלן זײַן אַזױ װי אַ קרבן, ונמצאו אביו ואחיו, ס'שטעלט זיך ארויס אז די מענטשן זענען געווען נישט קיין פרעמדע, נאר זיין אייגענע טאטע און זיינע ברידער, ווען ער ווייסט ווען אז דאס איז זיין טאטע און ברידער, וואלט ער נישט געמאכט דעם לשון קרבן, ממילא איז עס נישט חל. זאגט די משנה וואס טוט זיך אויב ס'איז געווען טאקע דארט די טאטע מיט די ברידער, אבער והיו עמהם אחרים, ס'איז געווען דארט פרעמדע מענטשן אויכעט. בית שמאי אומרים הן מותרין, די טאטע און די ברידער קענען ווייטער עסן, זיי האט ער נישט געמיינט, ומה שעמהן אסורין, די אנדערע מענטשן וואס זיי זענען מיט זיי, זיי טארן נישט ווייטער עסן, ווייל אויף זיי האט יא חל געווען דער נדר, בית הלל אומרים, אלו ואלו מותרין, ווען א מענטש מאכט א נדר, וויל ער ס'זאל חל זיין, אזוי ווי ער האט עס ארויסגעזאגט פון מויל, און אויב א חלק פון די נדר קען נישט חל זיין, ווייל אפאר פון די מענטשן זענען זיין טאטע און זיינע ברידער און אויף זיי איז עס נישט חל, איז עס נישט חל אויכעט אויף די אנדערע מענטשן. משנה ג. נדרי אונסים, וואס איז די נדרי אונסים וואס די משנה האט געזאגט אז מען דארף עס נישט מתיר נדר זיין, הדירו חברו שיאכל אצלו, אויב די חבר האט געמאכט א נדר אז ער גייט אסור ווערן הנאה צו האבן פון זיינע פארמעגנס ווייל ער מוז קומען עסן ביי אים, אויב ער קומט נישט מעג ער מער נישט הנאה האבן פון אים, וחלה הוא, ער אליינס איז קראנק געווארן און נישט געקענט גיין, או שחלה בנו, זיין זון איז קראנק געווארן ער האט אים געמוזט אפהיטן, או שעכבו נהר, די טייך איז עפעס העכער געווארן ווי געווענליך, ס'האבן זיך אויפגעלאזט די שנייען און ער קען נישט אדורך גיין, א זאך וואס ער האט נישט געוואוסט אויף פון פריער אז ס'גייט געשען. הרי אלו נדרי אונסין, ווייל אפילו דער מענטש וואס ער האט געמאכט דעם נדר, האט ער נישט גערעכנט אויף דעם אז אויב יענער וועט זיין א אונס און ער וועט נישט קענען קומען, צוליב א אומפאראויסגעזעענע סיבה, זאל ער אויכעט אסור ווערן הנאה צו האבן פון זיינע פארמעגן. משנה ד', געבט ער נאך משלים פון נדרי אונסין, נודרין, מען מעג מאכן א נדר, להרגין, פאר אידן, וואס זיי פלעגן נעבעך בארויבן מענטשן און אפילו הרג'ענען מענטשן כדי אוועקצונעמען זייער געלט, אדער ולחרמין, אפילו זיי הרג'ענען נישט, זיי נעמען נאר אוועק דאס געלט, אדער ולמוכסין, זיי קומען קאסירן שטייערן, און מען רעדט נישט דא פון שטייערן וואס איז דינא דמלכותא דינא צו געבן, נאר א מענטש האט זיך אויפגעשטעלט און אליינס אנגעהויבן קאסירן שטייער, אדער א רעגירונג וואס בעט עפעס איבערגעטריבענע שטייערן, זיי בעטן נישט אייניג פון יעדן איינעם, וואס דעמאלטס איז נישט געזאגט געווארן די דינא דמלכותא. מעג מען מאכן א נדר פאר זיי אויף די פירות וואס מען האט אין די הענט שהיא תרומה אז דאס איז תרומה אף על פי שאינו תרומה אפילו עס איז באמת נישט קיין תרומה? איי מען רעדט דאך דא פון א רוצח? פון תרומה האט ער מורא? זאגט רשי יא ער וויל נישט עסן אזא מין זאך וואס ער גייט ווערן מחויב מיתה דערויף. ער קען הרג'נען יענעם, ער קען צורויבן יענעמ'ס געלט, אבער ער וויל נישט עסן אזא מין איסור וואס איז דא אויף דעם א חיוב מיתה. נאך א זאך, תרומה איז זייער א ביליגע זאך, וויבאלד ס'איז נאר ראוי פאר די כהנים, און נאר אין די טעג וואס זיי זענען ריין, דארף ער נישט גיין דאס אוועקכאפן פון אים, ער קען עס קויפן און פארשאפן פאר ביליג, און אפילו ער וועט עס אוועקכאפן פון אים, וועט ער עס נישט קענען פארקויפן פאר טייער, ממילא לאזט ער עס ביי יענעם. די זעלבע זאך מעג מען מאכן א נדר פאר די מענטשן שהן של בית המלך, אז די זאכן וואס ער טראגט דא, ס'איז נישט זיינס, ס'באלאנגט דעם קעניג, פונעם קעניג האבן זיי מורא זיי וועלן עס נישט אוועקנעמען, מעג ער מאכן דעם נדר אף על פי שאינן של בית המלך, באמת באלאנגט עס נישט צום קעניג. בית שמאי אומרים, בכל נודרים, חוץ מבשבועה. מען מעג טאקע זאגן א לשון פון א נדר, מען זאל אסור זיין צו עסן א ברויט אויב דאס איז נישט תרומה, אבער א לשון פון א שבועה זאל מען נישט מאכן, ווייל א שבועה איז הארבער, ס'שטייט ביי דעם לא ינקה. און בית הלל אומרים אף בשבועה, מען מעג אפילו מאכן א שבועה. בית שמאי אומרים לא יפתח לו בנדר, דער מענטש וואס מען באפאלט אים און מען וויל אוועקנעמען פון אים די פירות, זאל נישט אליינס אנהייבן מאכן א נדר אז די זאך איז תרומה, נאר ער זאל פרובירן זיך ארויסצודרייען אן א נדר, נאר אויב דער באצווינגער וועט זאגן דו מוזט מיר מאכן א נדר דעמאלטס קען ער מאכן דעם נדר, בית הלל אומרים אף יפתח לו, דער באפאלענער מעג אויכעט אליינס אנהייבן זאגן איך בין גרייט צו מאכן א נדר אז דאס איז תרומה. בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו, נאר די זאך וואס דער באצווינגער זאגט אז אויף דעם זאל ער מאכן א נדר, ווי די משנה וועט באלד מסביר זיין, נאר דאס זאל ער זאגן און נישט עפעס אנדערש, ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירו, ער מעג אפילו צולייגן נאך ווערטער וואס יענער האט אים נישט געהייסן זאגן, כיצד? אמרו לו, אויב די באצווינגערס האבן אים געהייסן זאגן, אמור, זאג, קונם אשתי נהנית לי, מיין פרוי זאל אסור זיין הנאה צו האבן פון מיר אויב דאס איז נישט תרומה. ואמר, און ער אליין האט געזאגט, קונם אשתי ובני נהנין לי, ער האט צוגעלייגט אז אויך זיינע קינדער זאלן נישט מעגן הנאה האבן פון אים אויב דאס איז נישט תרומה. איז בית שמאי אומרים אשתו מותרת, ווייל די פרוי האט ער טאקע פארלאנגט אז מען זאל איר אסר'ן בהנאה, אבער ובניו אסורין, ווייל די קינדער האט ער אליינס צוגעלייגט פון זיך, און נישט דער באצווינגער האט דאס געזאגט, אויף זיי איז יא חל די נדר. ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרין, סיי די פרוי און סיי די קינדער, זענען ביידע מותר הנאה צו האבן פון אים, ווייל דאס הייסט אלעס נדרי אונסין, אפילו דער באצווינגער האט אים נישט געהייסן ער זאל זאגן אז די קינדער זאלן אסור זיין בהנאה. משנה ה'. הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות, מען רעדט דא אז ס'איז געווען א שטורעם ווינט און א מענטש האט געקלערט אז זיינע ביימער גייען אומפאלן, האט ער געזאגט, די אלע ביימער זאלן זיין א קרבן אויב ס'גייט זיך נישט איבערהאקן. אדער ער האט געזען א פייער אין שטאט און ער האט מורא געהאט אז אלע זיינע קליידער גייען זיך פארברענען, האט ער זיך אנגערופן, טלית זו קרבן אם אינה נשרפת, אויב מיין טלית גייט נישט פארברענט ווערן, זאל עס זיין א קרבן. יש להם פדיון מיינט צו זאגן אז ס'איז חל א קדושה אויף דעם און מען דארף עס אויסלייזן און פון די געלט קויפט מען קרבנות. ער האט נישט געמיינט צו זאגן אז די זאך זאל זיין אסור אויף אים אזוי ווי א קרבן זאגט די ברטנורא ווייל ער האט נישט געזאגט עלי כקרבן נאר וואדען ער האט געמיינט צו זאגן אויב ס'וועט איבערלעבן דעם שטורעם אדער די שריפה זאל דאס ווערן קדושת דמים און מען קען דאס אויסלייזן און פון די געלט קויפן קרבנות. און דאס קומט אריין אהער ווייל די הוה אמינא וואלט געווען אז דאס זאל הייסן אזוי ווי א נדרי שגגות און ס'זאל נישט חל זיין, ווייל ער האט באמת געמיינט אז ס'גייט יא איבערגעהאקט ווערן די בוים און ס'גייט יא פארברענט ווערן די טלית. אבער וויבאלד ס'איז נישט דא דא קיין ידיים מוכיחות אויף די דברים שבלב, איז דברים שבלב אינן דברים און די קדושה איז יא חל אויף דעם. זאגט די משנה אויב ער האט אבער געזאגט הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו ביז ס'ווערט איבערגעהאקט זאל עס זיין א קרבן אדער טלית זו קרבן עד שתשרף אין להם פדיון און אפילו אויב מ'לייזט עס אויס איז חל טאקע א קדושה אויף די געלט אבער ס'קומט צוריק ארויף א קדושה אויף די ביימער און אויף דעם טלית ווייל ער האט געזאגט אז ווילאנג ס'ווערט נישט אפגעשניטן אדער פארברענט זאל עס אייביג זיין הייליג. משנה ו'. הנודר מיורדי הים, איינער וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון די וואס דרייען זיך אויף די ימ'ן, מותר ביושבי היבשה, מעג ער הנאה האבן פון די וואס דרייען זיך אויף די יבשה. מיושבי היבשה, אויב ער האט געמאכט א נדר אז ער טאר נישט הנאה האבן פון די וואס וואוינען אויף די טריקעניש, אסור ביורדי הים, איז ער אויך אסור הנאה צו האבן פון די מענטשן וואס דרייען זיך אויף די ימ'ן, שיורדי הים בכלל יושבי היבשה, יעדער איינער פון זיי גייט דאך אמאל ארויפקומען אויף די יבשה. זאגט די משנה לא כאלו שהולכין מעכו ליפו, נישט אזוי ווי די וואס זיי גייען א קורצע וועג אויפן ים פון די שטאט עכו צו די שטאט יפו, וואס עס דויערט קוים א טאג, און מען דערווייטערט זיך נישט אוועק פון די ברעגעס, מען פארט ממש נעבן די ברעגעס. אלא במי שדרכו לפרש. יורדי הים מיינט איינער וואס זיין סדר איז זיך אפצושיידן און אוועקפארן גאר ווייט אין די טיפענישן פונעם ים. וואס וויל דא די משנה זאגן? איז דא צוויי וועגן אין די גמרא. אדער גייט עס ארויף אויף די רישא, וואס אין די רישא רעדט מען אז א מענטש האט געמאכט א נדר ער גייט נישט הנאה האבן פון די יורדי הים, וואס ער ווערט טאקע יא אסור פון די יורדי הים נאר נישט פון די יושבי היבשה. זאגט יעצט די משנה, ער ווערט נישט אסור הנאה צו האבן פון די מענטשן וואס גייען אויף א קורצע רייזע פון עכו צו יפו, נאר פון אזעלכע ריכטיגע יורדי הים וואס זיי דערווייטערן זיך צו די טיפענישן פונעם ים. נאך א פשט אז ס'גייט ארויף אויף די סיפא, ווען א מענטש האט געמאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון די יושבי היבשה, וואס דעמאלטס ווערט ער אסור אויכעט פון די יורדי הים, זאלסטו נישט מיינען אז נאר אזעלכע יורדי הים וואס זיי גייען נאך היינט ארויפקומען אויף די יבשה, ווייל זיי גייען דא אויף א קורצע וועג פון עכו צו יפו, נאר אפילו אזעלכע וואס דערווייטערן זיך גאר ווייט, וויבאלד זיי גייען דאך עווענטועל ארויפקומען אויף די יבשה, ווערט ער פון זיי אויכעט אסור הנאה צו האבן. משנה ז, הנודר מרואי החמה, איינער וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון רואי החמה, אסור אף בסומין, איז ער אויכעט אסור הנאה צו האבן פון בלינדע מענטשן אפילו זיי זעען נישט די זון, שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותו, וויבאלד ער האט נישט געזאגט מן הרואים, האט ער נישט געמיינט צו זאגן פון די וואס קענען זען די זון, נאר פון די וואס די זון זעט זיי, און ער האט נאר געמיינט צו זאגן אז ער ווערט נישט אסור בהנאה פון פיש אדער עוברים שבמעי אמן וואס די זון קען זיי נישט זען. משנה ח, הנודר משחורי הראש, איינער וואס מאכט א נדר נישט הנאה צו האבן פון מענטשן וואס האבן שווארצע קעפ, אסור בקרחין, טאר ער נישט הנאה האבן אפילו פון אזעלכע וואס די גאנצע האר אויפן קאפ איז זיי שוין ארויסגעפאלן, זיי זענען בכלל נישט שווארץ אויפן קאפ, ובבעלי שיבות אדער מיט עלטערע מענטשן וואס זיי האבן שוין נישט קיין שווארצע האר אויפן קאפ נאר ווייסע האר. ווייל ער האט נישט געמיינט צו זאגן דווקא מענטשן מיט שווארצע האר אויפן קאפ, ווי די משנה זאגט ווייטער, ער האט בעיקר גערעדט פון ערוואקסענע מענער וואס זיי ווערן אלע אנגערופן שחורי הראש, ומותר בנשים ובקטנים, ער איז מותר הנאה צו האבן פון פרויען וואס זיי גייען אייביג צוגעדעקט מיטן קאפ און מען זעט נישט ארויס די האר, און די זעלבע זאך מיט קטנים וואס זיי גייען אייביג אויפגעדעקט רופט מען זיי נישט אן שחורי הראש נאר גלויי הראש. שאין נקראין שחורי הראש, אלו אנשים, ערוואקסענע מענער, וואס זיי גייען אמאל אויפגעדעקט דעם קאפ און אמאל צוגעדעקט, קען מען זיי נישט געבן א שם הכולל פון צוגעדעקטע קעפ אדער אויפגעדעקטע קעפ, רופט מען זיי אן שחורי הראש. איז ווען ער האט געזאגט אז ער וויל אסור ווערן בהנאה פון אלע שחורי הראש, האט ער גערעדט פון ערוואקסענע מענער, און אפילו אזעלכע וואס זיי האבן שוין נישט יעצט קיין שווארצע האר אויפן קאפ, ער האט בעיקר געמיינט דעם מין פון ערוואקסענע מענער. משנה ט, הנודר מן הילודים, איינער וואס מאכט א נדר, ער גייט נישט הנאה האבן פון אזעלכע וואס זענען שוין געבוירן געווארן, מותר בנולדים מעג ער הנאה האבן פון אזעלכע וואס גייען געבוירן ווערן. אויב האט ער געמאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן מן הנולדים, פון די וואס גייען געבוירן ווערן, אסור בילודים, אזוי איז דא א גירסא אין די משנה אז ער איז אסור אויכעט הנאה צו האבן פון די מענטשן וואס זענען שוין געבוירן געווארן, ר' מאיר מתיר אף בילודים, זאגט די גמרא פשט, ר' מאיר זאגט, פונקט ווי אין די רישא ווען ער האט געמאכט א נדר נישט הנאה צו האבן פון די וואס זענען שוין געבוירן געווארן, מעג ער הנאה האבן פון די וואס גייען געבוירן ווערן, איז די זעלבע ווען ער מאכט א נדר נישט הנאה צו האבן פון דיע וואס גייען געבוירן ווערן, מעג ער הנאה האבן פון דיע וואס זענען שוין געבוירן געווארן. וחכמים אומרים, ער איז יא אסור הנאה צו האבן אפילו פון דיע וואס זענען שוין געבוירן געווארן, ווייל לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להוליד, ווען ער האט געזאגט מן הנולדים האט ער געמיינט פון דעם מין פון מענטשן און דעם מין פון בהמות וואס זייער שטייגער איז צו געבוירן קינדער מיט א דרך לידה, לאפוקי, ער האט זיך נישט געוואלט אסר'ן בהנאה פון פיש אדער פייגל וואס זיי לייגן אייער און ס'גייט נישט צו די געבורט בדרך לידה. משנה י, הנודר משובתי שבת, אויב איינער אסר'ט זיך בהנאה פון די וואס היטן שבת, איז ער אסור בישראל ואסור בכותים, ער טאר אויכעט נישט הנאה האבן פון די כותיים, ווייל זיי זענען אויך באפוילן געווארן און זיי היטן אפ דעם שבת. מאוכלי שום, ער האט גע'אסר'ט הנאה צו האבן פון די וואס עסן קנאבל, וואס עזרא הסופר האט איינגעפירט אז מען זאל עסן קנאבל ערב שבת אדער פרייטאג צו נאכט, ווייל עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, און די קנאבל דאס איז מרבה די זרע. איז ער אסור בישראל ואסור בכותיים, ווייל זיי האבן זיך אויכעט געפירט מיט די תקנה. אויב ער האט אבער געזאגט מעולי ירושלים, ער וויל זיין אסור בהנאה פון די וואס גייען ארויף עולה רגל זיין קיין ירושלים, איז ער נאר אסור בישראל ומותר בכותים, ווייל הגם עולה רגל זיין איז א דאורייסא און כותים זענען געווענליך נזהר אין דאורייסא'ס אבער ירושלים האבן זיי פיינט געהאט און זיי פלעגן נישט עולה רגל זיין אהין זיי האבן געהאט זייערע אייגענע פלעצער ווי זיי פלעגן ארויף גיין אויפן הר גריזים. משנה י"א קונם שאיני נהנה לבני נח אויב איינער מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון די קינדער פון נח מותר בישראל, מעג ער הנאה האבן פון אידן, זיי ווערן נישט אנגערופן קינדער פון נח נאר קינדער פון אברהם, ואסור באומות העולם און ער איז אסור הנאה צו האבן פון די אומות העולם, אפילו אזעלכע אומות העולם וואס שטאמען אויך פון אברהם, צום ביישפיל קינדער פון ישמעאל, אבער זיי ווערן אנגערופן ווייטער בני נח. אויב ער האט געזאגט שאיני נהנה לזרע אברהם, איך גיי נישט הנאה האבן פון די קינדער פון אברהם, איז ער אסור בישראל, און אפילו פון גרים, וואס זיי ווערן אויכעט אנגערופן קינדער פון אברהם, און מותר באומות העולם אפילו אזעלכע פעלקער וואס שטאמען פון אברהם, ווערן אבער נישט אנגערופן זרע אברהם, ווייל כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחק. שאיני נהנה לישראל, אויב מאכט ער א נדר, ער גייט נישט הנאה האבן פון קיין איד, לוקח ביותר, אויב ער קויפט עפעס פון א איד טאר ער דאך נישט הנאה האבן, זאל ער צאלן אביסל מער וויפיל די פרייז, און מוכר בפחות ווען ער פארקויפט עפעס פאר א איד זאל ער עס פארקויפן פאר ביליג אזוי ס'זאל נישט אויסקומען אז ער האט הנאה פון א איד. אויב ער האט געזאגט שישראל נהנים לי, ער האט גע'אסר'ט אז אידן טארן פון אים נישט הנאה האבן, לוקח בפחות, ווען ער קויפט עפעס פון א איד זאל ער צאלן ביליגער, און מוכר ביותר, אם שומעין לו, טאמער ער וועט טרעפן איינער וואס הערט זיך צו צו אים און באצאלן טייערער פאר די זאך וואס ער וויל פארקויפן, זאל ער עס פארקויפן פאר טייערער. אויב ער האט געזאגט שאיני נהנה להן, והן לי, איך גיי נישט הנאה האבן פון די אידן און די אידן טארן נישט הנאה האבן פון מיר, זאלסטו נישט מיינען אז דאס איז א שבועת שוא, ווייל ס'איז נאך אלץ דא א וועג ווי אזוי מ'קען איינהאלטן די נדר, יהנה לנוכרים. ער קען הנאה האבן, קויפן און פארקויפן, פאר גויים. זאגט די משנה קונם שאיני נהנה לערלים, אויב איינער זאגט אז ער גייט נישט הנאה האבן פון קיין ערלים, מותר בערלי ישראל, מעג ער הנאה האבן פון אזא מין איד וואס זיינע ברידער זענען געשטארבן מחמת מילה און אים טאר מען נישט מל'ן, ער ווערט נישט אנגערופן קיין ערל. ואסור במולי האומות, אפילו אזעלכע פעלקער ווי די אראבער אדער די גבעונים, וואס זיי מל'ן זיך, פון זיי איז ער אסור הנאה צו האבן, ווייל זיי ווערן יא אנגערופן ערלים. ער האט נישט געמיינט צו זאגן. פון איינער וואס מל'ט זיך נישט. ער האט געמיינט צו זאגן, איינער וואס ער האלט נישט פון די מצוה פון מילה, און דאס מיינט די גוים, און נישט די אידן. קונם שאיני נהנה למולים, אויב ער האט געזאגט איך גיי נישט הנאה האבן פון געמל'טע, מיינט ער אויכעט נישט דווקא גע'מל'טע, נאר אזעלעכע וואס זיי האלטן די מצוות מילה, איז ער אסור בערלי ישראל, אפילו זיי זענען נישט גע'מל'ט, אבער זיי גלייבן נאך אין די מצוה, און מותר במולי האומות, אפילו זיי זענען גע'מל'ט, אבער זיי טוען נישט גלייבן אין די מצוה פון מילה. שאין הערלה קרויה אלא לשם הגוים, די ערלה ווערט אנגערופן אויפן נאמען פון די גוים, וויבאלד זיי האלטן נישט פון די מצוה פון מילה שנאמר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב, ואומר שטייט א צווייטע פסוק והיה הפלשתי הערל הזה, ואומר א דריטע פסוק פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלוזנה בנות הערלים. ר' אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה הערלה, שנתגנו בה הרשעים, שנאמר כי כל הגוים ערלים, פון דעם זעהט מען ווי מיאוס די ערלה איז, אז ווען מען וויל פארשעמען די רשעים רופט מען זיי אן ערלים. ר' ישמעאל אומר, גדולה מילה מילה איז זייער גרויס, שנכרתו עליה שלוש עשרה בריתות אין די פרשה פון מילה פון אברהם אבינו טרעפט מען דרייצן מאל די ווארט בונד. ר' יוסי אומר, גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה, שבת איז דאך זייער הארב, אבער אז ס'דא א מילה בזמנו איז עס דוחה שבת. רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה, א קורצע צייט וואס ער האט פארזוימט צו מל'ן זיין זון האט מען אים געוואלט אומברענגען. רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים, א נגע טאר מען דאך נישט אראפשניידן, השמר בנגע הצרעת, אבער אויב ס'איז דא א נגע במקום המילה מעג מען דאס אראפנעמען. רבי אומר, גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם, ער איז נאכנישט געווארן אנגערופן א גאנצער עד שמל ביז ער האט זיך געמל'ט שנאמר התהלך לפני, והיה תמים, מיט די מצוה פון מילה וועסטו זיין גאנץ. דבר אחר גדולה מילה, שאלמלא היא, ווען נישט די מצוה פון מילה לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו וואלט דער אייבערשטער נישט באשאפן זיין וועלט שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה, ווען נישט די מצוה פון ברית מילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. זאגט די גמרא אין מסכת נדרים דף ל"ב עמוד א', ופליגא דרב אלעזר, דאס וואס מ'האמיר יעצט געלערנט אז דער פסוק אם לא בריתי יומם ולילה גייט ארויף אויף מצוות מילה, דאס קריגט זיך מיט די שיטה פון רב אלעזר, דאמר רב אלעזר, גדולה תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ ווען נישט די תורה וואלטן זיך נישט געהאלטן די הימל מיט די ערד, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה ווען נישט מיין בונד פון די תורה וואס ביי דעם שטייט והגית בו יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. אמר רב אבהו אמר רב אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו, פארוואס איז אברהם אבינו געשטראפט געווארן, ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים, אז זיינע קינדער זענען פארשקלאפט געווארן פאר די מצריים צוויי הונדערט און צען יאר, מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, ער האט געמאכט צוואנגס ארבעט מיט תלמידי חכמים. שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו, ער האט גענומען זיינע חניכים וואס ער האט זיי מחנך געווען צו תורה, ילידי ביתו, וואס כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו, און די האט ער גענומען אין מלחמה און האט זיי נישט געצאלט דערפאר, ממילא איז ער באשטראפט געווארן אז זיינע קינדער זענען משועבד געווארן פאר די מצריים צוויי הונדערט און צען יאר. שטעלן זיך די מפרשים, ס'שטייט דאך קלאר ארויסגעשריבן אז דאס איז געקומען צוליב דעם וואס אברהם אבינו האט געזאגט במה אדע, און דאס איז טאקע די שיטה פון שמואל ווי אונז וועלן באלד לערנען. זאגט דער רא"ש, וואס האט אבער גורם געווען אז אברהם זאל צוקומען און זאגן במה אדע, דאס אז ער האט געמאכט אנגאריע בתלמידי חכמים, דאס האט גורם געווען אז ער זאל נכשל ווערן צו זאגן במה אדע, וואס דורכדעם איז ארויסגעקומען די שעבוד מצרים. דער מהרש"א זאגט אז דאס איז נישט קיין קשיא ווייל ס'איז דא א שיטה אז במה אדע איז בכלל נישט געווען קיין פגם קיין חסרון, פארקערט אברהם אבינו האט פשוט געמיינט צו פרעגן מיט וועלכן זכות וועלן זיך די אידן האלטן שפעטער אין גלות, און דער אייבערשטער האט געענטפערט מיט די זכות פון די קרבנות, ממילא נישט צוליב במה אדע איז געקומען די שעבוד נאר צוליב די אנגאריע. ושמואל אמר, די סיבה פארוואס די קינדער פון אברהם זענען פארשקלאפט געווארן אין מצרים, מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא, וויבאלד אברהם האט צו גרויס געפרעגט און צו שטארק נאכגעקלערט נאכן אייבערשטן, שנאמר במה אדע כי אירשנה וויאזוי וועל איך וויסן אז איך וועל ירשענען ארץ ישראל? ורבי יוחנן אמר אז די סיבה דערצו איז געווען שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, ער האט אפגעשיידט מענטשן פון זיי אריינצוברענגען אונטער די פליגלען פון דער שכינה, שנאמר דער קעניג פון סדום האט געזאגט צו אברהם, תן לי הנפש, געב מיר די מענטשן, והרכוש קח לך, און די פארמעגנס האלט פאר דיר. וואלט אברהם געקענט זאגן, די מענטשן זענען מיינס, איך האב זיי קונה געווען דא ביי די מלחמה, און ער וואלט זיי געקענט מגייר זיין, אזוי ווי זיין סדר איז געווען, אז ער פלעגט מגייר זיין די מענער, שרה די פרויען, און אז ער האט עס נישט געטון, ווערט עס גערעכנט כאילו ער האט צוריקגעהאלטן מענטשן פון אריינקומען תחת כנפי השכינה. שטייט אין פסוק וירק את חניכיו ילידי ביתו, רב אמר שהוריקם בתורה, איין פשט אז ער האט זיי אנגעפילט מיט תורה אזוי ווי איינער לערט אויס א כלי און ער גיסט עס אינגאנצן אריבער צום אנדערן כלי, נאך א פשט ער האט זיי אויסגעלערט פון תורה, מיט דעם וואס זענען געווען פארנומען מיט די מלחמה האבן זיי פארגעסן דאס אלעס וואס זיי האבן ביי אים געלערנט, ושמואל אמר שהוריקם בזהב, ער האט זיי אנגעגאסן פול מיט גאלד. כדי זיי זאלן מסכים זיין צו קומען מיט אים צו די מלחמה, זאגן די מפרשים, ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן לייגן א אויג אויף די פארמעגנס פון סדום, האט ער זיי געגעבן גענוג און נאך גאלד אז זיי זאלן זיך קאנצענטרירן נאר צו ראטעווען די מענטשן און נישט נעמען גארנישט פון די רויב. שמונה עשר ושלוש מאות, שטייט אין פסוק אז ער האט געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן מענטשן מיט זיך, אמר ר' אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם, דער אליעזר דער עבד אברהם ער איז געווען שקול און אזוי גרויס אקעגן די אלע דרײַ הונדערט און אַכצן, איכא דאמרי אליעזר הוא די דרײַ הונדערט און אַכצן איז לאו דווקא, נאר דאס מיינט אליעזר אליין, דחושבניה הכי הוה, די גמטריא פון אליעזר איז אזויפיל. ואמר ר' אמי בר אבא, בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו, ביי די דריי יאר האט אברהם איינגעזען דעם אייבערשטן, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, הונדערט און צוויי און זיבעציק פון זיינע יארן האט ער צוגעהערט צו די קול פונעם אייבערשטן, חושבניה מאה ושבעין ותרין, קומט אויס אז פון זיינע הונדערט און פינף און זיבעציק יאר איז דריי יאר געווען וואס ער האט נאכנישט אנערקענט דעם אייבערשטן. ואמר רמי בר אבא, אדער ווי שטייט אין עיין יעקב רב אמי בר אבא דער זעלבער פון פריער, השטן, וואס ווען ס'שטייט אין נ"ך דער שטן המשחית שטייט עס אייביג מיט א היי זאגט די מהרש"א, בחושבניה איז דאס בגימטריא תלת מאה ושיתין וארבעה, דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק, וואס דאס גייט ארויף אז ער קען מקטרג זיין דרײַ הונדערט פֿיר און זעכציק טעג א יאר, אבער די איין טאג יום כיפור וואס מענטשן זענען דעמאלט אזוי ווי מלאכים קען ער נישט מקטרג זיין. ואמר רמי אדער רב אמי בר אבא, כתיב אברם וכתיב אברהם. אנהייב שטייט אז ער האט געהייסן אברם און שפעטער האט מען אים גערופן אברהם, ווייל בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על מאתיים וארבעים ושלושה אברים, קודם האט ער געהאט א כח צו געוועלטיגן אויף צוויי הונדערט און דרײַ און פֿערציק אברים כמנין אברם, ולבסוף המליכו על מאתיים וארבעים ושמונה אברים וואס דאס איז כמנין אברהם, וועלכע אברים האט ער צובאקומען אונטער זיין הערשאפט, ואלו הן, שתי עיניים די צוויי אויגן, ושתי אזניים און די צוויי אויערן, וראש הגויה, וואס געווענליך איז א מענטש נישט בעל הבית אויף די אברים, די אויג קוקט און ס'זעט אפילו די מענטש האט נישט געוואלט און די זעלבע זאך מיט די אויער, אבער וויבאלד אברהם אבינו האט זיך געמל'עט איז ער אריינגעקומען אין די קדושה און דער אייבערשטער האט אים איבערגעגעבן אויכעט די אויגן און די אויערן און די ראש הגויה אז די אלע אברים זאלן נאר טון דעם רצון השם. ואמר רמי אדער רב אמי בר אבא מאי דכתיב שטייט א פסוק אין קהלת עיר קטנה א קליינע שטאט ואנשים בה מעט ס'איז דא דארט ווייניג מענטשן וגומר עיר קטנה זה הגוף דאס גייט ארויף אויפן קערפער ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול א גרויסער קעניג איז געקומען וסבב אותה האט עס ארומגענומען זה יצר הרע וואס ער ווערט אנגערופן א מלך זקן וכסיל ובנה עליה מצודים וחרמים ער האט אויפגעבויט דארט פעסטונגען אלו עוונות, ער טוט פארנארן די מענטש מיט עבירות און מיט דעם ווערט די מענטש פארפלאנטערט און אריינגעשלעפט אין זיינע נעצן. ומצא בה איש מסכן וחכם עס האט זיך געפונען דארטן אן ארעמאן און א קלוגער, זה יצר טוב, וואס דער יצר טוב איז ארעמער פונעם יצר הרע, ער איז דאך אנגעקומען דרייצן יאר שפעטער, ומילט הוא את העיר בחכמתו, ער האט געראטעוועט דעם שטאט, דעם מענטש, מיט זיין קלוגשאפט, זו תשובה ומעשים טובים. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, קיינער האט אבער נישט געדענקט דעם ארעמען מענטש, דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב, בשעת ס'איז דא די איבעררעדונג פונעם יצר הרע געדענקט נישט קיינער דעם יצר טוב.

דאס איז די שתי עיניים, ושתי אוזניים, ושתי ידיים, ושתי רגליים, וראש הגויה ופה, וואס מיט די צען אייברים טוט זיך דער מענטש באגיין און הערשן אין אלע זיינע ענינים, אבער תשובה ומעשים טובים, דאס שטייגט איבער די אלע צען שליטים. אמר רבי זכריה משם רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, דער אייבערשטער האט געוואלט ארויסציען די כהונה פון שם בן נח, שנאמר והוא כהן לאל עליון, ס'שטייט דארטן אויף מלכי צדק מלך שלם וואס דאס איז שם בן נח, אז ער האט געזאלט זיין דער כהן פארן אייבערשטן, אבער כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, שם האט געבענטשט אברהם אבינו און נאר נאכדעם האט ער געבענטשט דעם אייבערשטן, הוציאה מאברהם האט ער ארויסגעצויגן די כהונה פון אברהם. שנאמר ויברכהו, שם האט געבענטשט אברהם, ויאמר ברוך אברם לקל עליון, קונה שמים וארץ, און ערשט נאכדעם האט ער געזאגט וברוך קל עליון. אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו, מעג מען דען פעדערן די ברכה פונעם קנעכט פאר די ברכה פון זיין האר? וואס באמת שטייט נישט אין פסוק אז אברהם האט אים דאס געזאגט, נאר וויבאלד איך זעה אז מ'האט עס אוועקגענומען פון שם און געגעבן פאר אברהם, זאגט די מהרש"א, פארשטיי איך פון דעם אז ער האט אים אויף דעם מעורר געווען. מיד ניתנה לאברהם איז עס תיכף אוועקגענומען געווארן פון שם און געגעבן געווארן פאר אברהם. און אלע שטעלן זיך, אברהם אליינס האט דאך אויכעט געשטאמט פון שם בן נוח, נו וואס איז שייך מ'האט עס אוועקגענומען פון שם און ארויסגענומען פון אברהם? זאגן זיי אבער וויבאלד אברהם האט עס נישט באקומען אין זכות פון שם און נישט צוליב דעם וואס ער איז אן אייניקל פון שם נאר צוליב זיינע אייגענע זכותים און ס'איז אוועקגענומען געווארן אויכעט פון די אנדערע קינדער פון שם און ס'איז געבליבן נאר ביי אברהם און זיינע קינדער פאר דעם ווערט עס אנגערופן אז מ'האט עס אוועקגענומען פון שם און געגעבן פאר אברהם. שנאמר שטייט א פסוק אין תהלים נאום השם לאדוני וואס דאס גייט ארויף אויף אברהם אבינו וואס ער איז געווען דער ערשטער וואס ער האט אנגערופן דעם אייבערשטן מיט א לשון אדון שב לימיני דער אייבערשטער האט געזאגט זיץ צו מיין רעכטע האנט איך וועל דיר כסדר ארויסהעלפן עד אשית אויביך הדום לרגליך ביז איך וועל נעמען דיינע פיינט און זיי מאכן פאר א פיסן בענקל פאר דיינע פיס, איך וועל זיי אלע מכניע זיין אונטער דיר. בתריה כתיב שטייט נאכדעם, נשבע השם ולא ינחם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן און ער גייט נישט חרטה האבן אויף דעם, אתה כהן לעולם, דו אברהם וועסט זיין דער כהן אויף אייביג, על דברתי מלכי צדק, דאס מיינט על דיבורו של מלכי צדק, ווייל מלכי צדק שם בן נח האט זיך פאררעדט און האט מקדים געווען צו בענטשן אברהם פאר דעם אייבערשטן, און ווי די מהרש"א זאגט אז אין על דברתי מלכי צדק איז אויך דא א רמז אז אברהם האט מיט ווערטער מעורר געווען מלכי צדק ווי די גמרא זאגט אז ער האט אים געזאגט ס'פאסט נישט אזוי צו טון, פאר דעם האט מען עס אוועק גענומען פון שם און געגעבן פאר אברהם, והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן, שם איז טאקע געווען א כהן אבער ס'איז נישט געבליבן ביי זיינע קינדער. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת אמור, ר' אלעזר פתח ואמר, שטייט א פסוק, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעוריך, האי קרא על כנסת ישראל אתמר, דאס גייט ארויף אויף די מידת המלכות די שכינה הקדושה, בשעתא דהות אזלא במדברא עמהון דישראל ווען זי איז מיטגעגאנגען אין מדבר צוזאמען מיט די אידן, זכרתי לך חסד דא עננא דאהרן, דאס גייט ארויף אויף די וואלקן פון אהרן, דנטלא בחמש אחרנין, וואס די וואלקן איז געקומען צוזאמען מיט די פינף אנדערע וואלקענעס, וואס אהרן'ס וואלקן איז געווען די וואלקן פון חסד, און ס'האט מיטגענומען אויך די אנדערע פינף פון גבורה און תפארת, נצח, הוד און יסוד, דאתקשרו עלך ונהירו עלך, וואס זיי אלע וועלן זיך פארקניפן און פארלייכטן אויף דיר, וואס דו ביסט דער מדת המלכות.

בשעתא דבר נש יתיב במדורא דא צילא דמהימנותא, ווען דער מענטש זיצט אין א סוכה, וואס דאס איז די שאטן פון די אמונה, שכינתא פרסא גדפהא עליה מלעילא, די שכינה הקדושה שפרייט אויס די פליגלען אויף אים פון אויבן, ואברהם, וחמשה צדיקייא אחרנין, די אנדערע פינף צדיקים, יצחק, יעקב, משה, אהרן און יוסף, שויין מדוריהון עמיה, זיי מאכן זייער וואוינונג מיט אים. אמר ר' אבא, אברהם, וחמשה צדיקייא, ודוד מלכא, און אויך דוד המלך, שויין מדוריהון עמיה, הדא הוא דכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים, שבעת ימים כתיב ולא בשבעת ימים, ס'שטייט נישט אין די זיבן טעג זאלסטו זיצן אין די סוכה, נאר שבעת ימים וואס גייט ארויף אויף די זיבן ספירות, קעגן די זיבן אושפיזין, אז זיי וועלן קומען זיצן מיט אונז אין די סוכה. כגוונא דא כתיב כי ששת ימים עשה ה' את השמים, שטייט נישט בששת אז אין די זעקס טעג האט דער אייבערשטער געמאכט די הימל און די ערד, נאר ששת ימים עשה ה' אז דער אייבערשטער האט באשאפן אויכעט די זעקס ספירות. ובעי בר נש למחדי בכל יומא ויומא, א מענטש דארף זיך פרייען יעדן טאג באנפין נהירין מיט א פרייליכע פנים, באושפיזין אלין מיט די געסט, דשריין עמיה וואס זיי רוען מיט אים. ואמר רבי אבא, כתיב, בסוכות תשבו, שבעת ימים, א לשון נוכח, עטס זאלט זיצן, ולבתר שטייט, א לשון נסתר, ישבו בסוכות, זיי זאלן זיצן. שטעלט ער זיך, בקדמיתא תשבו ולבתר ישבו, וואס איז די שינוי לשונות? אלא קדמאה לאושפיזי, אנהייב רעדט מען צו די אושפיזין, זיי זאלן גיין און זיצן מיט אונז אין די סוכה, תניינא לבני עלמא, די צווייטע רעדט מען אז די מענטשן פון די וועלט וועלן זיצן אין די סוכה.

תיבו זעצטס ענק אושפיזין עילאין, דערהויבענע געסט תיבו זעצטס ענק, תיבו זעצטס ענק אושפיזין מהימנותא, די געסט פון די אמונה תיבו. ארים ידוי ער האט אויפגעהויבן די הענט וחדי און האט זיך געפרייט ואמר זכאה חולקנא וואויל איז אונזער טייל וזכאה חולקיהון דישראל וואויל איז די טייל פון די אידן, דכתיב כי חלק השם עמו וגומר, והוה יתיב און נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט. תניינא, די צווייטע, ישבו בסוכות, גייט ארויף לבני עלמא, אויף די מענטשן פון די וועלט. דמאן דאית ליה חולקא בעמא בארעא קדישא, ווער ס'האט א טייל אין די הייליגע פאלק און אין די הייליגע לאנד, יתיב בצילא דמהימנותא לקבלא אושפיזין דער זיצט אונטער די שאטן פון די אמונה אקעגן די אושפיזין, למחדי זיך צו פרייען בהאי עלמא אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, ובעי למחדי למסכני מ'דארף אויך דערפרייען דעם ארעמאן אין יום טוב סוכות, מאי טעמא בגין דחולקא דאינון אושפיזין דזמין דמסכני הוא, די טייל וואס מ'דארף געבן פאר די געסט וואס ער האט געלאדן, דאס דארף מען געבן פאר דעם ארעמאן. זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ז', אין מניחין בשר חי על הפת, מען טאר נישט ארויפלייגן א רויע שטיקל פלייש אויף די ברויט, די ברויט ווערט מיעס דורך דעם, ואין מעבירין כוס מלא על הפת, מען טאר נישט אריבערפירן א פולן בעכער העכער א ברויט, ואין סומכין את הקערה בפת, מען טאר נישט נעמען א שטיקל ברויט אונטערצוהאלטן א טעלער ס'זאל שטיין גראד אויפן פלאץ, ואין זורקין את הפת, מען טאר נישט ווארפן קיין ברויט, ולא את החתיכות, און נישט קיין שטיקלעך פון ברויט, ולא את האוכלין שאין להן קליפין, און נישט אנדערע עסנווארג וואס זיי האבן נישט קיין שאלעכץ, כגון תותים, וענבים, ותאנים, פארשידענע פירות, מפני שהן נמאסין, ווייל זיי ווערן מיעס דורכן ווארפן. ומותר למשוך את היין בצינורות בבתי חתנים, די סדר פלעגט זיין, ביי די חתונות, פלעגט מען פרייליך מאכן מיט דעם, וואס מען האט געלאזט ציען, וויין אין אזאלעכע רערלעך וואס האט זיך נישט געגאסן אויף דער ערד נאר מען האט עס אריינגעגאסן ביי איין עק און ארויסגעגאסן פונעם אנדערן עק אבער עס איז נישט קאליע געגאנגען מעג מען דאס טון. וזורקין לפניהם מען מעג אויכעט ווארפן פאר די חתנים קליות געטריקענטע זאנגען ואגוזים און ניס בימות החמה אין די זומער וואס דעמאלטס איז די ערד נישט בלאטיג ווערט עס נישט קאליע אבל לא בימות הגשמים אין די ווינטער טאר מען נישט מפני שנמאסין ווייל ס'ווערט מיעס. ואין נוטלין ידיים ביין, מען טאר זיך נישט וואשן די הענט מיט וויין בין חי, סיי רויע וויין בין מזוג סיי ס'איז שוין אויסגעמישט מיט וואסער, וכן אזוי אויך אין מפסידין שאר אוכלין ומשקין דרך ביזוי ובעיטה, מען טאר נישט שאדן מאכן אנדערע עסנווארג און געטראנקען אויף א אופן פון א בזיון. אסור לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם וליתן ביד בנו או בתו של בעל הבית, א גאסט טאר נישט נעמען עפעס וואס מען האט צוגעגרייט פאר אים אויפן טיש און געבן פארן קינד פונעם באלבאס, שמא יתבייש בעל הסעודה, ס'קען זיין אז דער בעל הסעודה וועט זיך פארשעמען, שהרי אין לו אלא מה שהביא לפניהם, אפשר האט ער נישט עפעס מער נאר דאס וואס ער האט אראפגעשטעלט אויפן טיש, ונמצאו הקטנים נוטלים אותם והולכים, די קליינע קינדער וועלן עס נעמען און אוועקגיין, און ער וועט נישט האבן וואס צו געבן פארן גאסט. לא ישלח אדם לחבירו חבית יין ושמן צף על פיה, א מענטש זאל נישט שיקן פארן חבר א מתנה, א פעסל וויין וואס פון אויבן שווימט אויל, ווייל שמא ישלח לו אדם חבית שכולה יין, ס'קען אמאל זיין איינער וועט שיקן א פעסל פול מיט וויין, וידמה שהוא שמן, וויבאלד ס'האט אויל פון אויבן וועט ער מיינען אז דאס איז פול מיט אויל, ושמן הוא שעל פניה בלבד, דערווייל איז עס נאר פון אויבן אויף די אויל, ויזמן אורחים, יענער וועט מיינען ער האט א גרויסע שיסל מיט אויל, און מ'קען מאכן א גרויסע סעודה דערפון פאר די געסט, וועט ער ליידענען געסט, ויתבייש, דערווייל וועט ער זיך פארשעמען, ס'וועט זיך ארויסשטעלן אז דאס איז נישט קיין אויל, נאר וויין. וכן כל כיוצא בדברים אלו, אלע זאכן וואס זענען ענליך צו דעם, המביאים לידי בושה לבעל הסעודה אסורים, יעדע זאך וואס ס'קען פארשעמען דעם בעלבאס פון די סעודה, טאר מען דאס נישט טון. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, והשני, גייט ער זאגן נאך א טעם פארוואס לשון הרע איז אזוי הארב ווי אלע דריי עבירות חמורות, כי בעל הלשון תשובתו קשה, ס'איז זייער שווער פאר א מענטש וואס רעדט לשון הרע תשובה צו טון, אחרי אשר לימד לשונו, ער האט שוין צוגעוואוינט זיין צונג דבר שקר צו רעדן ליגנט, ופיו שלח ברעה, ומרוב ההרגל, פון גרויס געוואוינהייט, איננו שולט ברוחו, ער קען שוין נישט געוועלטיגן איינצוהאלטן זיין גייסט, וכאילו לשונו גורם המחשבה, ער טראכט שוין נישט אפילו וואס ער רעדט, זיין צונג, דאס ברענגט צו דאס טראכטן, נאכן רעדן קען ער טראכטן וואס ער האט געזאגט.

האט ער מורא טאמער ער וועט זיך אנשטרויכלען מיט זיין צונג, כי אין שפתיו ברשותו, זיינע לעפצן זענען נישט אונטער זיין רשות. והשלישי, די דריטע זאך פארוואס לשון הרע איז אזוי הארב ווי די ג' עבירות חמורות, ווייל דער בעל הלשון איז חטאו נקל בעיניו, ס'איז זייער לייכט ביי אים, ס'קוקט אים אויס ווי זייער א גרינגע עבירה, כי יאמר ווייל ער זאגט אך דבר שפתים הוא, ס'איז דאך נאר ווערטער פונעם מויל, ולא פנה אל נזקיו הרבים, ער קערט זיך נישט און ער מאכט זיך נישט וויסנדיג פון די גרויסן שאדנס וואס קומען ארויס דערפון, על כן לא ישוב מדרכו הרעה, וועט ער נישט כאפן זיך אז ער דארף תשובה טון פון דעם שלעכטן וועג, ואם שוב ישוב און אפילו ווען ער וועט יא תשובה טון אין תשובתו שלימה, ס'איז נישט די ריכטיגע תשובה, כי לא יכיר גודל חטאו, ער טוט נישט אנערקענען די גרויסקייט פון זיין זינד. כי התשובה השלימה להנקות מפשע רב איז נאר כי יקד יקוד היגון בנפשו כיקוד אש, די עיקר תשובה איז ווען א מענטש אנערקענט די הארבקייט פונעם חטא און ס'ברענט אין אים א קלאג און א טרויער אויף דעם וואס ער איז דורכגעפאלן, אבער ער אנערקענט דאך נישט די הארבקייט פון די עבירה, איז אפילו ווען ער טוט יא תשובה איז עס נישט קיין תשובה שלימה. ואמר שלמה עליו השלום, זד יהיר לץ שמו, עושה בעברת זדון, פירוש, הלץ, אשר גבר זדונו, להכות בלשונו, בגאוותו וגאונו, ועברתו וחרונו, דער לץ, וואס מיט זיין צונג טוט ער בארעדן מענטשן, אל תאמר, זאלסטו נישט זאגן, כי בלשונו לבד יכה ולא במעשה, אז למעשה שלאגט ער נישט קיינעם, נאר מיט זיין צונג בארעדט ער. כי ידוע תדע דו זאלסט וויסן כי הוא עושה בעברת זדון, ער טוט יא מעשים, רצונו לומר, כי אם לא יוכל להכות את אויביו בלשונו, אויב ס'וועט זיין אמאל וואס ער וועט נישט קענען יענעם בארעדן מיטן צונג, ויוכל להכות בו במעשה, ער וועט האבן די מעגליכקייט אים צו שלאגן בפועל, יכה בעברה ולא יחמול, וועט ער אים שלאגן מיט א צארן און זיך נישט דערבארעמען. כאשר אמרו רבותינו ז"ל בענין דואג כי כאשר ציוה שאול להכות בכהנים, ווען שאול האט געהייסן אז מען זאל אויסהארגענען די כהנים, וימאנו אנשיו להכותם, די מענטשן ארום שאול האבן נישט געוואלט גיין שלאגן די כהנים, אמר לדואג, האט שאול געזאגט פאר דואג, אתה הכית בלשון, דו האסט געשלאגן מיט דיין צונג, דו האסט גערעדט לשון הרע, אתה תכה בחרב, זאלסטו גיין שלאגן אויכעט מיטן שווערד, שנאמר, סוב אתה ופגע בכהנים.